ברוך השם כ"א תמוז ה' תשל"ז, מסכת מועד קטן. דער רא"ש דא אין אנהייב מסכת וויל א ראיה ברענגען פון אנדערע ערטער אז דער איסור מלאכה חול המועד איז מדין תורה. נאכער אבער פירט ער אויס בשם רבינו תם, אז איך מוז זאגן אז דער איסור מלאכה חול המועד איז נאר דרבנן. פארוואס? ווייל אויב איך זאל זאגן אז דער איסור מלאכה איז מדין תורה, ווי אזוי האבן די חכמים געהאט דעם כח מתיר צו זיין אנדערע מלאכות צו טון חול המועד? למשל דבר האבד, א זאך אויב מען וועט נישט מאכן האט מען שאדן. מעג מען מאכן חול המועד. אויב ס'איז איסור מלאכה מדין תורה, פארוואס זאל זיין מותר? די זעלבע זאך, א ארבעטער וואס ער האט נישט פאר וואס צו קויפן עסן, מעג ער ארבעטן חול המועד. ווי טרעפן מיר א איסור תורה, א טייל איז אסור און א טייל איז מותר? נאך א ראיה ברענגט ער פון א משנה. אין מסכת מגילה דף כ"א עמוד א' שטייט דארט אין משנה כל מקום שאין יום טוב ויש מוסף, יעדער ארט וואס איז נישט קיין יום טוב און ס'איז דא א קרבן מוסף, כגון חולו של מועד וראש חודש, חול המועד און ראש חודש, קורין ארבעה, ליינט מען אין תורה פיר מענטשן. איז פון דארט א ראיה אז חול המועד טאר מען נישט, נישט דא דער איסור מלאכה מדין תורה ווייל עס שטייט ואין יום טוב. אויכעט פון דעם מאל וואס ער טוט דערמאנען חול המועד צוזאמען מיט ראש חודש, און דאס וואס פרויען ארבעטן נישט ראש חודש דאס איז נאר א מנהג אבער עס איז נישט קיין איסור, אזוי ברענגט ער אראפ עס לשון פון ירושלמי הני נשי דרגילי, די פרויען וואס זענען געוואוינט דלא למיעבד עבידתא בריש ירחא, זאלן נישט ארבעטן ראש חודש, מנהגא, איז א מנהג. נאך א ראיה ברענגט דער רא"ש פון ירושלמי אין צווייטן פרק מסכת מועד קטן, הלכה ג', שטייט דארט אזוי, אמר רבי אבא בר ממל, רבי אבא בר ממל האט געזאגט, אילו היה לי מי שימנה עמי, אויב איך זאל האבן ווער זאל זיך ציילן מיט מיר, התרתי שיעשו מלאכה בחול המועד, וואלט איך מתיר געווען מען זאל ארבעטן חול המועד. כלום אסרו מלאכה בחול המועד, דער גאנצער איסור פון מלאכה חול המועד איז דאך נאר, אלא כדי שיהיו אוכלים ושותים ושמחים, מען זאל עסן און טרינקען, זיך פרייען, ויגעין בתורה, און מען זאל הארעווען, מען זאל לערנען תורה. ואינון און זיי, אוכלים ושותין מ'עסט און מ'טרינקט און פוחזין מ'הייבט זיך און מ'לערנט נישט, טא ווי קאן מען גיין מתיר זיין א זאך וואס איז אסור מדין תורה, וואס רב אבא בר ממל זאגט אז כ'זאל האבן ווער זאל זיך מיט מיר ציילן וואלט איך מתיר געווען. איז פון דעם אויך א ראיה אז דער איסור מלאכה אין חול המועד איז נאר מדרבנן. נאך א ראיה ברענגט דער ראש אין דף י"ב עמוד ב', ביי אונז אין גמרא שטייט דארטן ובלבד שיכוון מלאכתו במועד, אז דאס וואס מיר זענען מתיר דבר האבד פאר א יחיד צו טון חול המועד, ווי איז אבער ער טוט דאס אפלייגן עס צו טון חול המועד, טאר מען ניט. איז דאך דא א שאלה אין גמרא, כיוון ומת, ער האט מכוון געווען זיין ארבעט און ער איז געשטארבן, מהו שיקנסו בנו אחריו, ווען ער זאל לעבן כיוון מלאכתו זאגן מיר דאך, קנס'ט מען אים ער זאל נישט טון די זאך, צו קנס'ט מען זיין זון. אם תמצא לומר הצורם אוזן הבכור ומת קנסו בנו אחריו, אז איינער האט געמאכט א מום אין דעם אויער פון בכור איז דאך ומת קנס'ט מען יא דעם זון. התם משום איסורא דאורייתא, דעריבער קנס' איך דארטן ווייל ס'איז א איסור תורה. עס ווייזט דאך אויס אז איך וויל זאגן אז חול המועד איז אנדערש פון צורם אוזן בכור, אז דער איסור מלאכה חול המועד איז דרבנן, אבער דער ראש די לעצטע ראיה טוט אפשלאגן אז כיוון מלאכתו במועד דעמאלט איז דער איסור דרבנן. ווייל יעצט דא איז נישט דא קיין איסור תורה, ווייל יעצט דא איז דאך די זאך א דבר האבד. אויך איז דא אין די פוסקים לערנען אז דער איסור מלאכה בחל המועד איז מדין תורה, מדין תורה טאר מען נישט טון קיין מלאכה חל המועד, איי פארוואס זעען מיר אנדערע מלאכות מעג מען טון, די קשיא פון רבינו תם, ווי טרעפן מיר א טייל מעג מען א טייל טאר מען ניט? מ'האט דאס איבער געגעבן צו די חכמים, אז די חכמים זיי זאלן באשטימען וועלכע מלאכה גייט אריין אין ענין מלאכה מ'טאר נישט טון, און וועלכע מלאכה מען, ס'הייסט נישט קיין מלאכה מען מעג טון, אבער דיע זאכן וועלכע ס'איז נישט קיין דבר האבד, דיע זאכן איז דער איסור מדין תורה. דאס לשון פון מחבר, סימן תק"ל, איז אזוי, חול המועד אסור בקצת מלאכות, חול המועד טאר מען נישט טון א טייל מלאכות, און מותר במקצתם, און דער רמ"א זאגט, לפי צורך הענין שהיה נראה לחכמים להתיר, די מותר'דיגע זאכן זענען דאס וואס איז געפאלן צו די חכמים זאלן מתיר זיין. משקין בית השלחן במועד, בית השלחן איז די טייטש א פעלד וואס די פעלד דארף האבן וואסער, די פעלד געפינט זיך אויף א בארג וואס די וואסער האלט זיך דארטן נישט און מען מוז דאס אנטרינקען, און אויב איך וועל נישט דאס באוואסערן, וועט דאס וואס איז דארט ארויסגעוואקסן וועט אויך ווערן קאליע. איז משקין מעג מען אנטרינקען די בית השלחן במועד חל המועד מעג מען עס אנטרינקען, פארוואס? ווייל עס וועט דאך זיין א גרויסער שאדן אויב ער וועט דאס נישט אנטרינקען, און א זאך וואס די זאך האט קען מען האבן שאדן האבן די חכמים מתיר געווען. אז מען זאל זיך מיט דעם באמיען. זיי האבן מתיר געווען א טרחה, אבער מען דארף וויסן זיין ס'איז דא א חילוק פון טרחה ביז טרחה גדולה. ביי אנטרינקען א בית השלחן איז דא א טרחה אבער ס'איז נישט קיין זייער גרויסע טרחה. און דער זעלבער דין איז בשביעית. אין שמיטה יאר איז דאך דא זאכן וועלכע מען אסר'ט. ארבעטן פעלד, למשל איז שטייט דאך בפירוש אין די תורה חרישה, אקערן, זריעה, פארזייען, צו עס ווערט דארט דערמאנט מיט נאך אזעלכע צוויי תולדות די גמרא וועט זאגן ווייטער דף ג, אבער באוואסערן די פעלד א בית השלחן מעג מען. איז לכאורה איבער שביעית צי ס'דא א חילוק צי בית השלחן צי א פעלד וואס דארף נישט האבן קיין וואסער ווי עס ווערט אנגערופן בית הבעל איז ווייטער דף ו עמוד ב' רעדט פון דעם תוספות און תוספות וויל זאגן אז לגבי שביעית מעג מען באוואסערן אפילו אזא איין פעלד וואס ס'איז בית הבעל בית הבעל רופט זיך אן וואס די פעלד איז אין א טאל און די פעלד האט גענוג רעגן וואסער איי פארוואס דערמאנט ער מיר דא בית השלחן אויב מיר זאגן מ'מעג בית הבעל אויך אין שביעית צוליב מועד נאך זאגט די משנה בין ממעין שיצא בתחילה. מען מעג עס באוואסערן פון אזא איין קוואל וואס דער קוואל האט יעצט אנגעהויבן צו פליסן, און אזא איין קוואל וואס דער באדן ווי די וואסער טוט פליסן איז נאך נישט געווארן באפעסטיגט, קאן דאך אמאל זיין. אז ס'וועט איינפאלן, און אויב ס'וועט איינפאלן וועט דאך זיין א גרויסע טרחה דאס צורעכט מאכן, און מיר זאגן דאך אז א גרויסע טרחה איז מען נישט מתיר חל המועד, אבער ווי די מציאות איז יעצט איז דאך עס נאכנישט איינגעפאלן, מעג איך בין ממעין שלא יצא בתחילה, סיי פון א קוואל וואס ער איז נישט יעצט ארויסגעגאנגען, נאר ס'איז שוין פון א לאנגע צייט טוט עס פליסן, די גמרא וועט ווייטער פרעגן אז אויב עס שטייט אז מען מעג באוואסערן פון אזוינעם וואס איז יעצט אנגעהויבן ארויסצוגיין, איז דאך וואס דארף מען דערציילן דעם אנדערן דין אז דער קוואל איז שוין א לאנגע צייט. אבל, אבער, אין משקין, מען טאר נישט באוואסערן. וועגן וועלכן פעלד רעדט מען דא? א בית השלחין? א פעלד וואס עס דארף האבן וואסער? האב מיר דאך געזאגט. אז מען מעג עס יא באוואסערן. דאך קען מען דאס נישט באוואסערן, לא ממי הגשמים, נישט מיט רעגן וואסער, ולא ממי הקילון. דאס ווארט קילון, דער תרגום, כדה על שכמה, זאגט דער תרגום, קולתה, ווייל קילון איז די טייטש, אויב די וואסער געפינט זיך טיף אין דער ערד אין א גרוב, און איך דארף גיין באוואסערן, איך זאל שעפן די וואסער און איך זאל באגיסן, טראגן מיט זיך, דאס איז א גרויסע טרחה, דאס בין איך נישט מתיר. ביי מי גשמים מיינט מען אויך אין אזא אן אופן וואו ס'איז א גרויסע טרחה, אדער ווי די גמרא וועט זאגן ווייטער, אפילו ביי רעגן וואסער איז נישט קיין גרויסע טרחה, בין איך עס אויך גוזר צוליב מי קילון. דאס וואס מיר האבן געלערנט אין דער אנפאנג משנה מען מעג באוואסערן, מיינט מען אז ס'איז נאר גענוג פאר מיר אז איך וועל מאכן דארט א שטיקל צייכן אין דער ערד, און די וואסער אליין וועט אריינקומען אין דער ערד.

ואין עושין מען מאכט נישט עוגיות לגפנים, גפנים מיינט מען וויינשטאקן, א וויינשטאק מאכט מען עוגה, איז ווארט עוגה די טייטש קיילעכדיג, ווי מיר האבן געהאט אין גמרא ביי דעם חוני המעגל עג עוגה, טוט מען מאכן ארום דעם וויינשטאק אזוי א גראבט מען אזוי ארום כדי די וואסער זאל זיך דארט פארהאלטן, דאס טאר מען נישט מאכן חול המועד. פארוואס טאר מען דאס נישט מאכן? כאטש אין דער זאך קען דאך זיין א גרויסע שאדן, אבער ס'טרחה יתירה, ס'איז זייער א גרויסע טרחה, טאר מען דאס נישט מאכן. זעלבסט פארשטענדליך אז לגבי שמיטה, דארט איז נישט דא קיין חילוק צו טרחה יתירה צו נישט טרחה יתירה, דאס וואס מען מעג מאכן, מעג מען מאכן אפילו דארט וואו ס'טרחה יתירה, און זאל טאקע זיין אקערן די ערד טאר מען נישט. אבער עס שטייט אז עוגיות מעג מען יא מאכן שביעית, ווייל דאס רופט זיך נישט אהן קיין חשוב'ע ארבעט, דאס מאכן די עוגיות. חרישה רופט זיך אהן ווען מיין כוונה איז צו מאכן ווייך די ערד. וואס איז די תכלית פון חרישה? דער עיקר מאכן ווייך די ערד. ביי די עוגיות איז די תכלית נישט מאכן ווייך די ערד, נאר ס'זאל זיין ארום דעם א גריבעלע, ס'זאל זיך אין דעם האלטן די וואסער. און וואס האבן מיר געזען דא ביז אהער אין דער משנה? וואס האלט דער תנא? ס'איז דאך דא צוויי זאכן, ס'איז דא אמאל א ענין מניעת הרווח, מניעת הרווח איז די טייטש, איך קען מער פארדינען, אבער ווען איך טו די זאך פארדין איך מער. מניעת הרווח איז זיכער אסור אין שמיטה, למשל אפילו א פעלד א בית הבעל, א פעלד וועלכעס האט גענוג רעגן וואסער, דאך ווייסט מען אז מען טוט עס באוואסערן וועט עס בעסער וואקסן און איך וועל האבן מער רווח, דאס טאר מען זיכער נישט, דאס טאר מען זיכער נישט אפילו דעמאלט ווען עס איז א קליינע טרחה. נאר אזא איין זאך, דער אפאזיט פון מניעת הרווח איז שאדן, אזא איין זאך אויב איך וועל עס יעצט נישט מאכן, וועט די ארבעט, וועט זיין א גרויסער שאדן אין דער זאך, ס'וועט זיין א הפסד, מעג איך מאכן, נאר מיט וועלכן תנאי? אויב דאס איז נישט א גרויסע ארבעט, אבער אויב דעמאלט ווען די זאך איז א גרויסע ארבעט, אפילו דעמאלט ווען עס האנדלט זיך וועגן א הפסד, טאר מען אויך נישט. ר' אלעזר בן עזריה אומר, ר' אלעזר בן עזריה זאגט, אין עושין את האמה בתחילה, מען גייט נישט מאכן יעצט א אמה, דאס ווארט אמה ווערט אנגערופן דער קאנאל וואס גייט פון דעם קוואל ביז דעם פעלד, פארוואס ווערט ער אנגערופן אמה, ווייל דער סדר איז געווען מען זאל עס מאכן ברייט א אמה, ברייט א יארד, און טיף א אמה. איז בתחילה אז ס'נאך דאס איז נישט געוועזן טאר מען דאס נישט מאכן במועד חול המועד אויב ס'איז שוין געווען א אמה פון פריער נאר איך דארף ווען ס'איז געווארן אביסעלע פארמאכט און ס'איז נאך געבליבן א אמה און מען דארף אויסקלינען מעג מען אבער גיין מאכן דאס לכתחילה חול המועד טאר מען נישט פארוואס ווייל דאס איז טרחה יתירה טאר מען נישט. און די זעלבע זאך איז די דין ובשביעית, שמיטה טאר מען דאס נישט מאכן, לכאורה האבן מיר דאך געזאגט אז ביי שמיטה איז נישטא קיין שום חסרון טרחה יתירה, שמיטה די זיבעטע יאר, וואס איז מיר די חילוק צו גרויס טרחה צו קליינע טרחה, נאר פארוואס מען טאר דאס נישט מאכן זאגט די גמרא א צווייטן טעם, נישט וועגן טרחה, נאר מענטשן זעען אז מען טוט גראבן די ערד, אין א פעלד וועלן זיי מיינען אז מען טוט אונטערגראבן אונטער ביימער, און ארומגראבן ארום די ביימער איז די דין אז דאס טאר מען נישט טון שביעית. איז דא נישט די די ביידע זאכן שטייען צוזאמען אבער די טעמים זענען נישט די זעלבע, בחול המועד איז די טעם ווייל ס'איז טרחה יתירה, און בשביעית איז די טעם ווייל ס'איז נראה כעודר. וחכמים אומרים, און די חכמים זאגן, לגבי דעם ערשטן דין, חול המועד קריגן זיי נישט, האלטן זיי אויך מען טאר נישט מאכן די אמה חול המועד, אבער זיי האלטן, עושין את האמה בתחילה בשביעית, שמיטה יאר מעג מען יא מאכן די אמה, ווייל זיי האלטן כ'האב נישט קיין מורא און פאר דעם אויך וואס נראה כעודר. און דאס האלטן די רבנן ומתקנין את המקולקלות במועד, אויב די אמה וואס איז געווען געמאכט פון פריער און ס'איז דארט אריינגעפאלן שטיינער מעג מען דאס צורעכט מאכן, נאך א דין שטייט ומתקנין מען טוט צורעכט מאכן. את קלקולי המים שברשות הרבים. רשי דא אין דער משנה טייטשט גארנישט ניט, אין דעם איז דא צוויי טייטשן. אנדערע טייטשן, קאנאלן פון וואסער וואס מענטשן טרינקען וואס זיי גייען רשות הרבים, קלינע קלארע וואסער, איז אויב מען דארף דאס צורעכט מאכן, מעג מען דאס צורעכט מאכן חול המועד. דער מאירי ברענגט אראפ א צווייטע טייטש. ווי דא אזוי ווי היינט איז פארהאנען דרעינס וואס די שמוציגע וואסער גייט אונטער דער ערד, איז אמאל איז געוועזן, ס'איז געווען ווי ענדע עירובין האבן מיר געלערנט ביב, אז ס'איז געגאנגען אויך אונטער דער ערד נאר ס'איז אויבן געגאנגען, אין גאס איז געווען א צענטראלע. קאנאל וואס די שמוציגע וואסער איז דארטן ארויסגעגאנגען אויסערן שטאט, און אחוץ דעם איז פון יעדן חצר אהינגעגאנגען די שמוציגע וואסער, מעג מען צורעכט מאכן דעם ביב דעם קאנאל שברשות הרבים? וכו' וואס הייסט גייט ער יעצט מפרש זיין וועלכע זאך? וחוטטין אותן אז מען טוט זיי אויסרייניגן, דאס הייסט אבער גיין לכתחילה אויסגראבן א ביב, דאס טאר מען נישט. ומתקנין את הדרכים, מען טוט צורעכט מאכן די וועגן, ואת הרחובות, און די גאסן, ואת מקוואות המים, די ערטער וואס מען האט איינזאמלונג רעזערווארן פון וואסער, ועושים כל צרכי הרבים, און מען מאכט אלע זאכן וואס דער רבים דארף האבן, זאגט דער תוספות יום טוב ברענגט אראפ אז צרכי רבים, איז אנדערש. דער ראש דוכט זיך זאגט עס אויכעט אז צרכי רבים אפילו איך דארף דאס נישט האבן פאר חול המועד, און און אפילו ס'דא אין דער זאך א טרחה, נאר צורך רבים האט מען מתיר געווען ווייל קדירא דשותפי. לא חמימא ולא קרירא, א שותפות פארלאזט זיך איינער אויף דעם אנדערן, אין חול המועד וואס מענטשן האבן צייט, דעמאלט קענען מיר. ער זאגט אזוי איז לשון פון רא ש, צרכי הרבים איז אויב ס'איז מעשה אומן, מען דארף האבן אויף דעם א ספעשעליסט א בעל מלאכה, דארף מען ס'זאל זיין צורך המועד, און ס'איז צורך המועד, איז ער אפילו כיוונו מלאכתם במועד, און נאך מער א אי מדין אז מען לייגט עס אפ אויף חול המועד טויג דאך נישט, און ס'איז א גרויסע טרחה מעג מען דאס מאכן, פארוואס? ווייל עס איז לצורך המועד, און ווי וועט זיין עס איז אויך מותר לרבים אפילו עס איז נישט לצורך המועד, אויב די זאכן זענען דארף מען נישט האבן קיין מעשה אומן נאר א הדיוט קען עס מאכן. נאך א דין שטייט אין דער משנה ומציינין את הקברות, דארט וואו עס איז געווען א קבר האט מען געפלעגט דאס אויף דארט באגיסן מיט ווייסע קאלך, מען זאל וויסן אז דארט איז דא א קבר, אז די כהנים זאלן נישט מאהיל זיין אויף דעם קבר. די גמרא איז עס סומך אויף א פסוק שטייט טמא טמא יקרא פאר א מצורע, אז עס זאל מודיע זיין אז ער איז טמא, דארט שטייט א טעם כדי יודיע צער לרבים אז זאל מודיע זיין זיין צער לרבים ויבקשו עליו רחמים, אבער דעריבער איז מען סומך אויף דעם פסוק אז מען זאל נעמט מיט ווייסע קאלעך, פארוואס נעמט מען פונקט ווייסע קאלעך, זאגט די גמרא בבא קמא ס'ווייס אזוי ווי די ביינער. און דאס מאכט מען אויכעט ווען אין חול המועד. ויוצאין אף על הכלאים, דער ויוצאין איז נישט די טייטש אז מען מעג, נאר דער ויוצאין איז די טייטש ס'איז א מצוה אז חול המועד זאל מען ארוי, אזוי טייטש תוספות, ס'א מצוה מען זאל ארויסגיין חול המועד, די בית דין שיקט שלוחים, און די שלוחים גייען ארום און זיי זעען דא ווי עס וואקסט כלאים, און זיי דינגען דארט ארבעטער מען זאל אויסרייסן די כלאים, כאטש מיר האבן דאך געלערנט אין ענדע מגילה אז באחד באדר משמיעין על השקלים ועל הכלאים, די גמרא וועט ווייטער רעדן פון דעם, רש י, משקין בית השלחין במועד שדה שעומדת בהר. א פעלד וואס שטייט אויף א בארג וצריך להשקותה תמיד, מען דארף עס שטענדיג באוואסערן, ס'איז נישט גענוג פאר דעם פעלד די רעגן וואסער, משקין אותה קען מען אנטרינקען די פעלד אפילו בחולו של מועד, פארוואס? לפי שהוא לו הפסד גדול. ווייל ס'איז פאר אים א גרויסע שאדן אם אינו משקה אותה, אויב ער טוט עס נישט אנטרינקען, והדבר של הס הפסד, א זאך פון שאדן, התירו חכמים לטרוח בו בחולו של מועד, האבן די חכמים מתיר געווען זיך באמיען, אויב ס'נישט קיין צו גרויסע טרחה מעג מען זיך באמיען חול המועד. כמו שאנו מוצאים במסכת חגיגה דף י"ח דכתיב, שטייט אין פסוק, ששת ימים תאכל מצות, זעקס טעג זאלסטו עסן מצות, וביום השביעי עצרת לה' אלוקיך. זאגן מיר אזוי, מה שביעי עצור בעשיית מלאכה, אזוי ווי דער זיבעטער טאג טאר איך נישט ארבעטן, אף ששה, די אנדערע זעקס טעג, עצורים דארף מען זיין צוריקגעהאלטן בעשיית מלאכה, ווייל מיר האבן א כלל אז דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל לא ללמד על עצמו יצא אלא ללמד על הכלל כולו יצא, דער זיבעטער טאג איז דאך געווען אין כלל פון אלע טעג, און ער איז ארויסגעגאנגען באזונדער צו לערנען אויפן גאנצן כלל. אי אויב אזוי יא, אז דו זאגסט איך גלייך צו די אנדערע טעג צום זיבעטן, מה שביעי עצור בכל מלאכה, אזוי ווי אין זיבעטן טאג טאר מען נישט ארבעטן קיין שום ארבעט, זאל איך זאגן אלע זעקס טעג טאר מען אויך נישט ארבעטן? תלמוד לומר שטייט נאר השביעי, איז תוספות ברענגט אראפ נאך די ווארט תלמוד לומר השביעי לייגט תוספות צו ה' יתירה פון דער איבריגער ה' זאג איך שביעי עצור בכל מלאכה דער זיבעטער טאג טאר איך נישט טון קיין שום ארבעט ואין ששה עצורין בכל מלאכה אין די זעקס טעג איז נישט אסור יעדער ארבעט נאר ס'איז דא ארבעטן וואס מ'מעג הא דאס הייסט לא מסרן הכתוב דער פסוק האט עס נישט איבערגעגעבן. אלא לחכמים, צו די חכמים, לומר לך דיר צו זאגן, איזה מלאכה אסורה בחולו של מועד, וועלכע מלאכה מען טאר נישט טון, ואיזה מותרת, און וועלכע ס'איז מותר, און מלאכה שיש בה הפסד, אזא איין ארבעט וואס וועט זיין שאדן, אם אינו עושה אותה, אויב מען וועט נישט טון די ארבעט וועט א מענטש האבן שאדן, כגון צום ביישפיל. להשקות בית השלחין, אנטרינקען א פעלד וואס דיע פעלד מוז מען באוואסערן אויב נישט ווערט אויסגעטריקנט, התירו חכמים האבן די חכמים מתיר געווען. אין אמת'ן פון דעם זעלבן פסוק לערנט מען אפ נאך א דרשה, די גמרא זאגט אז מה לגבי דער פסוק שטייט דאך ביי מצה, אין פסוק ווערט עס דערמאנט ששת ימים תאכל מצות. זאגט די גמרא, אזוי ווי שביעי איז רשות, אזוי ווי אלע זעקס טעג איז רשות. די אויסנאם איז אז די ערשטע נאכט פון פסח איז א חוב צו עסן מצה. איז די וועלכע לערנען אז דער איסור מלאכה חול המועד איז נאר מדרבנן, ווייל איך קאן נישט ארויסלערנען פון איין פסוק צוויי דרשות. מיר האבן דאך געזאגט אז דער שביעי וואס איז ארויסגעגאנגען פון כלל איז ער ארויסגעגאנגען פון דעם כלל צו דערציילן אז כאטש ס'שטייט מען זאל עסן זיבן טעג מצה איז די טייטש אז נישט די טייטש איז איך מוז עסן מצה נאר ברשות איך אויב איך וויל עסן ווי מען זאגט פון ווייץ מוז עס זיין מצה אויב אויב איך וויל נישט עסן קיין מצה און נישט קיין חמץ מעג איך אויך ווי קען איך האבן צוויי דרשות? פון דער רש"י, און ווי און דא לערן איך דאך אפ די דרשה וועגן ארבעט. או, אנדערע זאגן טאקע פון דעם השביעי איז א ראיה נאך א דרשה. ווי רש"י האלט זעען מיר דא גארנישט, ווייל תוספות זאגט די זעלבע זאך וואס רש"י זאגט, און תוספות ווייסט טאקע ווי די גמרא געפינט זיך חגיגה דף י"ח, ברענגט דאך תוספות אסאך ראיות אז דער איסור מלאכה אין חול המועד איז נאר מדרבנן. ובשביעית מפרש בגמרא, די משנה זאגט אז מען מעג באוואסערן סיי ממעיין שיצא בתחילה, וואס הייסט שיצא? ער גייט יעצט ארויס בתחילה, וואס הייסט דאס? דעכשיו מתחיל לנבוע, יעצט הייבט ער אן צו פליסן, שעדיין לא החזיק דרכו, ס'האט נאך נישט ווי מען זאגט געהאלטן דעם וועג, אבער קיין אמה מאכן א קאנאל פון דעם קוואל טאר איך נישט. איך מעג פון דארטן ווי מען זאגט אביסל ממשיך זיין נאר מיט די פיס מאכן א צייכן בין ממעיין שלא יצא בתחילה גייט נישט יעצט ארויס אין אנפאנג אלא מעיין נובע מזמן מרובה דער קוואל טוט שוין פליסן פון א לאנגע צייט. אבל לא ממי גשמים. משום דאית ביה טירחא יתירא, ווייל ממי גשמים דא, איז די גמרא זאגט ווייטער אז מי גשמים מיינט מען איז א גזירה משום מי קילון, ווייל ביי מי קילון איז דא טירחא יתירא, כדמפרש בגמרא, און דאס וואס מיר זענען מתיר חול המועד צוליב דעם ווייל עס איז דבר האבד, בין איך נאר מתיר וועלכעס דווקא ס'איז נישט דא קיין שטארקע טרחה. גמרא. פרעגט די גמרא, אין דער משנה געשטאנען, מען מעג באוואסערן פון א קוואל, סיי דער קוואל הייבט אן יעצט צו פליסן, סיי דער קוואל פליסט שוין פון לאנג, השתא יש לומר מה דאך איך קען זאגן, ממעיין שיצא בתחילה, א קוואל וואס יעצט הייבט ער אן ארויסצוגיין, דאתי לאינפולי, וואס קען דאך זיין אז די ערד וואס ארום דעם קוואל וועט איינפאלן, ווייל דער קוואל האט נאכנישט אנגעהאלטן זיין וועג, דאך זאגסטו משקין איך מעג באוואסערן די פעלד אום חול המועד, און כ'האב נישט קיין מורא טאמער די ערד פון דעם קוואל וועט איינפאלן און ער וועט זיך באמיען א שטארקע טירחא, זאגסטו איך האב נישט קיין מורא, איז דאך אוודאי און אוודאי ממעיין שלא יצא בתחילה, א קוואל וואס ער גייט נישט יעצט ארויס אין אנפאנג, נאר דער קוואל גייט שוין סיי ווי, פון א לאנגע צייט, דלא אתי לאינפולי וואס דארף נישט מורא האבן ער וועט אריינפאלן, מיבעיא איז דאך א זיכערע זאך אז מען מעג פון דעם אנטרינקען חול המועד, דעריבער וואס איז די קשיא, זאל מיר נאר שטיין אין דער משנה אז מען מעג באוואסערן די פעלד פון אזא איין קוואל וואס ער הייבט אן יעצט צו פליסן, וועל איך דאך וויסן אז אוודאי און אוודאי פון אזא איין קוואל וואס ער גייט שוין א לענגערע צייט. וואס ער האט שוין זיין וועג מעג מען אוודאי אוודאי באוואסערן, זאגט די גמרא, אמרי, כ'וועל דיר ענטפערן, איצטריך, עס דארף מיר שטיין, אויכעט ממעיין שלא יצא בתחילה נאר איז פון א לענגער צייט, אי תנא זאל מיר נאר שטיין אין דער משנה מעיין שיצא בתחילה. וואלט הוה אמינא וואלט איך געזאגט הכא הוא, אזא מעיין וואס ער גייט יעצט ארויס, וואס ביי די מעיין איז דאך דא א שטיקל שאלה, קען דאך אמאל זיין אז ס'וועט איינפאלן און ס'עט זיין טירחא יתירה, הכא הוא, דא איז דער דין דבית השלחין אין, אז אויב די פעלד. מוז האבן, דעמאלט מעג מען באוואסערן בית הבעל, בית הבעל וואס מען וויל ס'איז נישט דא קיין שאדן, דעמאלט לא טאר מען נישט, פארוואס? משום דאתי לאינפולי, ווען די קוואל הייבט אן לעצטנס צו פליסן איז דאך דא די חשש טאמער די קוואל וועט איינפאלן, דעריבער ממעיין שיצא בתחילה וואס יעצט הייבט ער אן צו פליסן, טאר מען נישט באוואסערן קיין בית הבעל א פעלד וואס געפעלט מיטן טאר, אבל מעיין שלא יצא בתחילה, א וואסער וואס ער גייט נישט יעצט ארויס, ער הייבט נישט אן יעצט צו פליסן, נאר די וואסער גייט שוין פון א לאנגע צייט, דלא אתי לאינפולי, דארט דארף איך זיך נישט קיין מורא האבן טאמער וועט איינפאלן די ערד. אימא וואלט איך דעמאלט געוואלט מיינען אפילו בית הבעל נמי, אפילו בית הבעל זאל מען אויך קענען אנטרינקען פון וועלכן? פון דעם פעלד? פארוואס? ווייל עס איז דאך א אלטע קוואל ס'איז נישטא דער חשש. קא משמע לן לאזט מען הערן ניין, לא שנא ס'איז נישט קיין חילוק מעיין שיצא בתחילה ולא שנא מעיין שלא יצא בתחילה, אפילו א מעיין וואס ס'גייט שוין א לאנגע צייט, בית השלחין אין בית הבעל לא. פרעגט די גמרא ומאי משמע וואס ווייזט אויס דהאי בית השלחין אז דאס ווארט בית השלחין לישנא דצחותא היא אז ס'איז א לשון וואס מ'איז דורשטיג דכתיב שטייט אין פסוק ואתה עיף ויגע. איז עיף, תוספות ברענגט אראפ אז דאס ווארט עיף גייט ארויף אויף א מענטש וואס איז דורשטיג צו טרינקען וואסער, ומתרגמינן און דער תרגום זאגט ואת משלהי ולאי, זע איך ווען איך וויל אפטייטשן דאס ווארט עיף וואס עיף מיינט מען דאך. דורשטיג פון וואסער, טייטש זיך אפ משלהי און מיר ווייסן דאך אז א ה' מיט א ח' טוען זיך בייטן, א' ה' ח' ע', וואס דאס איז אותיות הגרון, טוט זיך בייטן, אז איך זאג משלהי משלחי פרעגט די גמרא מאי משמע, ווי ווייזט אויס דהאי בית הבעל, בית הבעל מיינט לישנא, דאס איז א לשון דמייתבותא היא אז ס'איז באזעצט,

אז ער וואוינט ער מיט א פרוי און ער טראכט נישט פון עפעס אנדערש, אזוי וועלן זיך די די די קינדער זיך באזעצן אין לאנד און זיי וועלן נישט אוועק גיין פון דעם לאנד, זע איך דאך אז דאס ווארט איז א לשון יבעל אז ס'איז א לשון בעל, און די גמרא האט דאך אויך געזאגט אין תענית האט דאך די גמרא געזאגט אז דער רעגן איז בעלה דארעא, מיטרא בעלה דארעא הוא. פרעגט די גמרא, מאן תנא, ווער איז דער תנא פון אונזער משנה, דפסידא אין הרווחה לא, אז דאס וואס איך בין מתיר א ארבעט חול המועד, בין איך נאר מתיר אז אויב כ'וועל נישט טון די ארבעט וועל איך האבן שאדן. אבער דעמאלט הרווחה לא, אז פאר שאדן וועל איך נישט טראגן, נאר, איך וועל נישט פארדינען ס'וועט צוריקהאלטן דעם רווח לא, דאס בין איך נישט מתיר. אנדערע מענטשן מאכן חשבונות אזוי און אזוי, ער האט נישט קיין רווח, זאגט ער ס'איז גלייך צו שאדן. ס'איז צוויי באזונדערע זאכן. אויב ס'וועט מיר פעלן פון דעם וואס איז דא. דאס רופט זיך אן הפסד, און אויב און ס'וועט נישט צוקומען קיין רווח, דאס הייסט מניעת הרווח. כ'געב א משל אין ביזנעס. איינער האט א קאסטומער וואס אויב ער וועט נישט דעליווערן אים דעם ארדער חול המועד וועט ער אים פארלירן, דאס, אה, גייט נישט אריין אין כלל פון מניעת הרווח, דאס ווערט שוין אנגערופן הפסד ווייל מען האט ווי מען זאגט פון דעם קאסטומער מען איז שוין מיט אים פארבינדן דאס הייסט מען האט שאדן, צי אויב די סחורה וועט ווערן קאליע, איך וועל עס נישט קענען שפעטער פארקויפן איז דאס זיכער הפסד. ווי איז אבער סתם אזוי אז איך וויל נישט דעליווערן די סחורה חול המועד וועל איך דארפן גיין זוכן א צווייטן מענטש? דאס רופט זיך שוין נישט אן הפסד נאר דאס הייסט מניעת הרווח. איז דאך דער תנא פון אונזער משנה זאגט דאך אזוי א בית השלחין מעג מען באוואסערן און בית הבעל טאר מען נישט. פארוואס א פעלד וואס מען דארף האבן רעגן וואסער אויב כ'באוואסער נישט איז עס הפסד? אבער בית הבעל, א פעלד וואס איז גענוג רעגן וואסער, זאל זיין מיט מיין באוואסערן קומט צו רווח, אבער מניעת הרווח, דאס איז נישט מותר צו טון קיין מלאכה. און נאך א זאך, ואפילו במקום פסידא, אפילו דאס וואס מיר זענען מתיר צו טון א מלאכה חול המועד וואו ס'איז דא שאדן, איז מיטרח נמי לא טרחינן. אויב איך דארף זיך געבן א גרויסע טירחא, טאר איך זיך נישט באמיען, ווייל אזוי זאגט דאך דער תנא פון דער משנה אז אין משקין לא ממי הגשמים ולא ממי הקילון, אפילו דעמאלט ווען ס'איז מקום הפסד, מען רעדט דאך דא פון בית השלחין, טאר מען אויך נישט, פארוואס טאר מען נישט? ווייל ס'איז א טירחא, די זעלבע זאך אין עושין עוגיות לגפנים, ווער איז דאס דער תנא וואס ער האלט אזוי אז מען זאל מעגן, דארף זיין אי. א הפסד, אויב איך זאל עס נישט טאָן, און אי אויכעט נישט טירחא יתירה. אמר רב הונא, האָט רב הונא געזאָגט, רב לעזער בן יעקב היא, די משנה איז ווי רב לעזער בן יעקב. דתנן, מיר האָבן געלערנט, רב לעזער בן יעקב אומר, רב לעזער בן יעקב זאָגט, מושכין את המים מאילן לאילן, אויב איך האָב א בית הבעל, און ס'דא וואסער אונטער איין בוים, קען איך מאכן א שמאלן וועג, כ'דארף נישט אויסגראבן קיין אמה, נאר אזוי ציען אז די וואסער פון איין בוים זאל גיין צו דעם אנדערן בוים, ובלבד שלא ישקה את השדה כולה, אויב איך וויל דאס מאכן ס'זאל אנטרינקען די גאנצע פעלד, און דא רעדט זיך דאך ביי בית הבעל, דארטן איז עס אן ענין פון טירחא, נאר פון רווח, נישט פון הפסד, דעמאלט טאר מען נישט. דאס הייסט אזוי, מאילן לאילן, פון איין בוים, אז א בוים האט נישט קיין וואסער, ווערט אויסגעטריקנט די שורשים, דעמאלט במקום פסידא אדער אויב עס מאכט נישט אויב איך האב שאדן מעג מען אבער די גאנצע פעלד וואס ביי די גאנצע פעלד האנדלט זיך נישט וועגן שאדן נאר די כוונה מיינע איז וועגן רווח טאר מען נישט און קומט דאך אויס אז רבי אליעזר אונזער משנה גייט ווי רבי אליעזר בן יעקב וואס רבי אליעזר בן יעקב זאגט איך האב נאר מתיר געווען דארט ווי ס'איז דא שאדן. אבער דארטן וואו ס'איז צוריקהאלטן פון רווח האב איך נישט מתיר געווען. פרעגט די גמרא, אימא דשמעת ליה לרב לעזער, ווען האסטו געהערט רב לעזער'ן הרווחה דלא, רב לעזער זאגט, איך בין נישט מתיר צו טוהן א מלאכה חול המועד אויב דאס איז כדי איך זאל האבן פארדינסטן, איך בין נאר מתיר דארט וואו איך קען האבן שאדן. אבער טרחא במקום פסידא מי שמעת ליה, ווי האסטו געהערט אז ער זאל האלטן אז דארטן וואו ס'איז דא שאדן איז אויב ס'איז א גרויסע טרחא זאל מען נישט טארן? פון דעם רעדט ער דאך גארנישט, קען זיין אז רב אלעזר וועט האלטן. אז אפילו טרחא יתירה איז מען אויך מתיר במקום פסידא, אונזער משנה האלט דאך אזוי אפילו דארט במקום הפסד אויב ס'איז א גרויסע טרחא טאר מען נישט, וואו ווייסטו אז רבי אליעזר בן יעקב האלט אז מען טאר דאס נישט. אלא אמר רב פפא האט רב פפא געזאגט הא מני רב יהודה היא אונזער משנה וואס אונזער משנה שטייט אז ווען בין איך מתיר חול המועד דוקא ס'איז דא צוויי פרטים אי הפסד אויב נישט וועל איך האבן שאדן, און אויך ס'איז נישט טרחא יתירה גייט ווי רב יהודה דתניא מיר האבן געלערנט, מעיין היוצא בתחילה, א קוואל וואס האט יעצט אנגעהויבן צו פליסן, ממילא איז דאך דא א מורא, טאמער וועט עס איינפאלן און טאמער וועט עס וועט מען דארפן מאכן א טרחא יתירה, אבער יעצט איז דאך א מציאות דער קוואל גייט, יעצט איז דאך נישט דא קיין טרחא יתירה. משקין ממנו, מעג מען אנטרינקען פון אים אפילו שדה בית הבעל דברי ר' מאיר, ווייל ר' מאיר לערנט, אויב ס'נישט קיין טרחא יתירה, מעג איך טוהן א ארבעט אפילו כדי איך זאל האבן רווח, ר' מאיר איז מקיל. מיט דעם איז פארשטענדליך פארוואס די גמרא מוטשעט זיך ווי ווער גייט די משנה. זאג סתם משנה איז רב מאיר. נו איך קען דאך נישט זאגן סתם משנה רב מאיר. אזוי זאגט תוספות, ווייל רב מאיר זאגט דאך אז אפילו אויב איז במקום רווח בית הבעל מעג מען אויך. רב יהודה אומר, רב יהודה זאגט, אין משקין, מען טאר נישט באוואסערן, אלא נאר שדה בית השלחין, א פעלד בית השלחין, וואס ס'טייטש וואס דעמאלט דא קען זיין שאדן. שחרבה, די גמרא וועט באלד אפטייטשן וואס איז טייטש ס'איז געווארן חרוב, וואס איז געווארן חרוב? ס'איז אויסגעטריקנט אינגאנצן אדער טייטש חרוב, אינגאנצן אויסגעטריקנט? רבי אלעזר בן עזריה אומר, רבי אלעזר בן עזריה קריגט, ער איז נאך מעהר מחמיר, לא כך ולא כך, באלד וועט עס די גמרא אפטייטשן, אלע אופנים טאר מען נישט, לא כך ולא כך. סיי בית הבעל און סיי בית השלחין טאר מען נישט. יתר על כן אמר רבי יהודה, נאך א גרעסערע חומרא זאגט רבי יהודה, לא יפנה אדם אמת המים,

זאגט די גמרא ווייטער, דף ד עמוד ב, א פרט, ווען מעג איך, אז אמת המים איז געוועזן, נאר די טיפקייט פון אמת המים איז דאך שטענדיג זעקס טפחים, און דא איז געווארן פארשאטן דריי טפחים פיר טפחים, דעמאלט קען מען אויסקלינען, אבער ווי וועט זיין אז ס'איז אינגאנצן געווארן פארשטאפט, איז עס נישט דא ווי מען זאגט דעמאלט איז די דין, איז דעמאלט די דין טאר מען נישט. אפילו לגינתו, אפילו דארטן ווי מען זאגט ס'איז במקום הפסד. יעצט לאמער פארזעהן מאי חרבה, וואס איז די טייטש פון ווארט חרבה? אילימא וועסט וועלן זאגן חרבה ממש אז ס'איז שוין אינגאנצן געווארן אויסגעטריקנט, דעמאלט קומט צו גיין רב יהודה און ער זאגט אז מען מעג אויסטריקען, מעגסט אנטרינקען אויב ס'איז שוין אויסגעטריקנט. אוי, דעמאלט איז שוין שפעט. למה לי דמשקי לה? וואס וועט דעמאלט העלפן? איך וועל עס באוואסערן. ס'איז דאך שוין ווי מ'זאגט פארטריקנט, ס'העלפט שוין נישט. ויאמר אביי, האט אביי געזאגט אז דער פשט פון ר' יהודה'ן איז אזוי, שחרבה ממעין זה, אין דעם פעלד איז געווען א קוואל, ממילא האב איך ביז חול המועד, כסדר באוואסערט די זרעים כ'האב געהאט א קוואל ויצא לה מעין אחר דער קוואל האט זיך אויסגעטריקנט און ס'איז יעצט געקומען א נייע קוואל מעג איך אנטרינקען פון נייעם קוואל פארוואס? אויב ס'איז נישט געווען אינגאנצן קיין קוואל, יעצט איז געקומען א נייע קוואל, טאר איך נישט באוואסערן, ווייל דער כלל איז אזוי, אויב כ'האב נאך נישט אנגעהויבן צו באוואסערן פאר יום טוב, טאר איך נישט באוואסערן חול המועד, ווייל ווען איז דא דער ענין פון שאדן? דער ענין פון שאדן איז נאר אויב מ'האט שוין אנגעהויבן צו באוואסערן, און ס'האט שוין אנגעהויבן צו וואקסן, און מ'טוט סטאפן. דעמאלטס דערציילט דא רבי יהודה זיין חידוש, איין זאך קריגט ער אויף רבי מאיר'ן, רבי מאיר זאגט דאך בית הבעל מעג מען, זאגט ער בית הבעל טאר מען נישט, ווייל צוליב מניעת רווח טאר מען נישט, יעצט זאגט ער אז בית השלחין מעג מען, און נישט בית השלחין מעג מען בלויז פון א אלטן קוואל.

אז כאטש דער קוואל איז יצא בתחילה, און אויב דער קוואל איז יצא בתחילה, קען דאך אמאל זיין אז דער קוואל זאל איינפאלן, דאך זאגן מיר אז מען מעג, אבער ווען? אויב מען האט שוין פריער געטרינקט, באטרינקט, געטרינקט איז דאס וואויל, אבער אויב האט מען נאך נישט געטרינקען, טאר מען נישט. ר' אלעזר בן עזריה אומר, ר' אלעזר בן עזריה זאגט, לא כך ולא כך. ס'איז נישט קיין חילוק אויב לא שנא ס'איז נישט קיין חילוק חרב מעיינה אז ס'איז חרוב געווארן ס'איז אויסגעטריקנט דער פריערדיגער קוואל ולא שנא לא חרב מעיינה אפילו אין אזא פאל וואס האט פריער געהאט א קוואל און ס'איז געוואוינט מ'זאל יעצט באוואסערן איז דאך דעמאלט דא מקום הפסד און ווי מיר רעדן דאך דא אויך קיין גרויסע טרחה איז עס נישט. דאך האלט ער אז מ'טאר נישט, פארוואס? מעיין שיצא בתחילה לא, ער זאגט אז אויב דער קוואל האט נאך נישט פאר זיך אויסגעארבעט קיין וועג, וואס דעמאלטס איז דאך דא די חשש טאמער וועט עס קומען צו טרחה יתירה טאר מען אויך נישט, רבי יהודה לערנט טרחה יתירה טאר מען נישט. אבער דארטן וואו ס'נאר דא דער חשש פון טרחה יתירה מעג מען, דעריבער זאגט ער אז דער קוואל איז געקומען יעצט א נייע אין חול המועד מעג ער. קומט צו גיין ר' אלעזר בן עזריה און ער זאגט אז דאס טאר מען אויך נישט. וואזשע זעהן מיר דא אויף אין ר' יהודה? איז איין זאך זעהן מיר דא אויף אין ר' יהודה אז ר'איז נאר מתיר אנצוטרינקען פון א קוואל וואס פון א קוואל איז נישט דא קיין טרחה אבער מי גשמים און מי קילון. וואס דאס איז א טרחה טאר מען נישט. איבער וועלכע זאך רעדט רבי יהודה? רבי יהודה רעדט דאך פון בית השלחין, ער זאגט דאך בפירוש בית השלחין. זע איך דאך אז אפילו דארט וואו ס'איז דא א הפסד, דאך האלט רבי יהודה דווקא ווען מעג איך, אויב ס'איז נישט דא קיין גרויסע טרחה. און אויך זע איך פון דעם צווייטן דין, רבי יהודה זאגט אין דעם צווייטן דין, יתר על כן אמר רבי יהודה, לא יפנה אדם אמת המים, פארוואס? פון וואס רעדט מען דא? פון וואס מען רעדט דא? אנטרינקען זיין גינה? דארט איז דאך זיכער דא הפסד, פארוואס טאר מען נישט? ווייל ס'איז טרחה יתירה זע איך דאך אז דאס וואס רבי יהודה איז מתיר א בית השלחין, דארט וואו ס'איז דא הפסד, דא איז דווקא ס'נישט דא קיין טרחה יתירה דעריבער גייט אונזער משנה אזוי ווי רבי יהודה. רשי. אין אמת'ן פון רבי יהודה האבן מיר טאקע א גוטע ראיה, וואס איז די ראיה פון רבי יהודה, איך בין מתיר צו טוהן א ארבעט חול המועד נאר דארט אויב כ'נישט טוהן די ארבעט האב איך שאדן, און נאך א זאך אז ס'איז נישט דא קיין גרויסע טרחה, אבער דא איז דאך דא עפעס איין זאך א שטיקל חיסרון, דא רעדט זיך דאך פון אזא קוואל וואס דער קוואל. איז דאך יעצט געווארן באנייט, דער אלטער קוואל איז געווארן אויסגעטריקנט, און יעצט איז געקומען א נייער קוואל, ביי דעם אופן קען זיין, ביי דעם אופן איז דא דער דין א חילוק פון בית השלחין ביז בית הבעל, ווייל איך קען דאך קומען צו א טרחה יתירה, אבער אפשר אויב דער קוואל גייט שוין די גאנצע צייט, און ער איז נישט געווארן, ער האט שוין אויסגעארבעט זיין וועג, כ'וועל זיכער נישט קומען צו קיין טרחה יתירה, קען אמאל זיין וועט רבי יהודה האלטן א בית הבעל מעג מען אויך, אויב אזוי איז דאך שוין נישט קיין ראיה אז די משנה גייט ווי רבי יהודה, דאס גייט די גמרא פרעגן, און ממאי פון וואנען ווייסטו די משנה גייט ווי רבי יהודה, דילמא, עד כאן לא קאמר רבי יהודה, ווען איז רבי יהודה מחלק? צווישן א פון שאדן ביז צוריקהאלטן ריוח א בית השלחין אין נאר א פעלד וואס איך באוואסער נישט האב איך שאדן מעג מען בית הבעל לא אזא פעלד קיין שאדן איז נישט דא נאר כ'וועל נישט האבן קיין פארדינסט טאר מען נישט אלא נאר מעיין שיצא בתחילה דא רעדט זיך דאך אז דער אלטער קוואל איז געווארן אויסגעטריקנט. און איך האב יעצט צו טאן מיט א נייעם קוואל, האב איך מורא, דילמא אתי לאינפולי, טאמער וועט איינפאלן דער די ערד וואס ארום דעם קוואל, ווייל עס האט נאך נישט געמאכט זיך קיין פעסטן וועג, דעמאלט מאך איך א חילוק צי שאדן צי עס האלט צוריק רווח. אבל אבער, מעיין שלא יצא בתחילה. א קוואל וואס יעצט גייט ער נישט ארויס נאר איז שוין לאנג ארויס געגאנגען דלא אתי לאינפולי וואס דארט איז דאך נישט דא די מורא אז דאס וועט קומען איינפאלן כ'האב נישט קיין מורא אז עס קען אמאל קומען צו טירחא יתירה אפילו בית הבעל נמי אפילו דעמאלט ווען עס איז מניעת הרווח אויב ס'נישט קיין גרויסע טירחא וואלט אויך רבי יהודה האלטן מ'מעג דאס וואס דו זעסט דארטן ר' יהודה האלט מען טאר נישט, זעסט דאך נאר צוויי זאכן, דו זעסט לא יפנה אדם אמת המים וישקה לגינתו ולחורבתו, דארט איז דאך אסור און פארוואס? ווייל ס'איז טירחא יתירה פון א קוואל וואס ער איז מחלק פון בית השלחין ביז בית הבעל, וואס אויך דארט רעדט זיך דאך אז די קוואל האט יעצט אנגעהויבן ארויסצוגיין, און וואס דער קוואל איז דאך נישט געווארן באפעסטיגט די ערד ארום דעם קוואל, מען קען קומען צו טירחא יתירה, און טירחא יתירה זאגן מיר ווידער דארט ווי מען קען קומען צו טירחא יתירה בין איך מחלק, זאגט די גמרא, אם כן אויב דו וועסט אזוי אויך זאגן, מתניתין אמאן תרמייה, אויף ווער וועט גיין די משנה? ווי ר' מאיר קען נישט גיין די משנה ווייל ר' מאיר זאגט דאך בפירוש אז אפילו בית הבעל אפילו דארט איז נישט קיין שאדן נאר ס'איז כדי נישט פארלירן די פארדינסטן מעג מען און יעצט ווידער ווי ר' אלעזר בן ווי דער לעצטער ר' אלעזר בן עזריה קען עס אויך נישט גיין ווייל ר' אלעזר בן עזריה זאגט דאך אפילו דארטן ווי ס'איז שאדן און ס'איז א קליינע טירחא, נאר ווייל עס איז א קוואל וואס האט אנגעהויבן יעצט ארויסצוגיין, האב איך מורא טאמער וועט עס איינפאלן און ס'וועט קומען צו א גרויסע טירחא. אלא, דעריבער מוז איך זאגן, לרב יהודה לויט רב יהודה, לא שנא מעיין שיצא בתחילה, ס'איז נישט קיין חילוק צו דער קוואל הייבט אן יעצט צו גיין, ולא שנא מעיין שלא יצא בתחילה, איז שטענדיג דער דין בית השלחין אין, אפילו א קוואל וואס דער קוואל גייט שוין א לאנגע צייט, איז דעמאלט דער דין א בית הבעל לא, טאר מען נישט, והא דקתני מעיין שיצא בתחילו, פארוואס שטייט מען מעיין שיצא בתחילו? זאל ער מיר דערציילן אז אפילו דער קוואל איז ארויסגעגאנגען א לאנגע צייט צוריק, דאך טאר מען נישט בית הבעל להודיעך, צו דערציילן כוחו דרבי מאיר, מיר האבן דאך א כלל, א כח דהיתירא עדיף, צו דערציילן, דאפילו מעיין היוצא בתחילה, האלט רבי מאיר, כאטש דער קוואל איז יעצט ארויס, און עס קען זיין אז ס'וועט איינפאלן, דאך משקין ממנו אפילו שדה הבעל, ווייל רבי מאיר לערנט, אז חול המועד מעג איך טוהן א ארבעט נישט בלויז דעמאלטס ווען ראטעווען פון א שאדן, נאר איך מעג טוהן א ארבעט אפילו דעמאלטס ווען כדי איך זאל נישט פארלירן די פארדינסטן. תשע. איתמר, מיר האבן געלערנט. דאס איז א דין פון שבת, שבת ווייסן דאך אלע טאר מען נישט אקערן די פעלד, שבת טאר מען נישט פארזייען, האבן מיר געלערנט המנכש אז איינער טוט אויסרייסן די שלעכטע גראז פון די גוטע כדי אז די אנדערע זאלן בעסער וואקסן, מנכש מיינט מען רייסט ארויס די מיט די ווארצלען. אדער והמשקה, ער טוט אנטרינקען מים וואסער לזרעים צו די זרעים בשבת פון שבת, איז מיר יעצט די שאלה וועלכע מלאכה איז דאס, משום מאי מתרינן ביה, דער דין איז אז מען גיט נישט קיין מענטש קיין מלקות ווען מען ווארענט אים, מען גיט אים נישט קיין מיתת בית דין, דווקא ווען מען ווארענט אים פריער און מען זאגט אים זאלסט נישט טון די און די זאך, ווייל דער איסור איז אזוי און אזוי, דארף איך וויסן וואס איז דער איסור פון מנכש, דאס וואס איך זאג אים מען טאר נישט מנכ, מען טאר נישט אויסרייסן די שלעכטע גראז, דאס איז נישט גענוג, איך דארף אים זאגן וועלכע מלאכה ער טוט, וועלכע מלאכה ער טוט, רבה אמר משום חורש, רבה זאגט. אז די ביידע זאכן, מנכש, ארויסנעמען די שלעכטע גראז, און באוואסערן, איז דאס ווי אקערן, מען ווארנט אים זאלסט עס נישט טון, ווייל דאס איז א תולדה פון אקערן, רב יוסף אמר, רב יוסף זאגט, משום זורע, ווייל דאס איז א ענין פון זורע, פארזייען. אמר רבה, זאגט רבה, כוותי דידי מסתברא, דער שכל זאגט ווי איך זאג, אז דאס איז אקערן. מה דרכו של חורש? וואס איז דער תכלית פון אקערן? לרפויי ארעא, אז די ערד זאל ווערן ווייך. האי נמי, דא אויכעט, ווען ער טוט ארויסנעמען די ווארצלען פון די שלעכטע גראז, אדער ער טוט באוואסערן, מרפויי ארעא, מאכט עס שוואכער די ערד, דעריבער איז דאס א תולדה פון חורש. אמר רב יוסף, זאגט רב יוסף, כוותי דידי מסתברא, דער שכל איז ווי איך זאג, אז וואס? אז די חיוב איז וועגן זורע, ער טוט פארזייען. מה דרכו של זורע? וואס איז דער תכלית פון פארזייען? איז דאך לצמוחי פירא, ער וויל, ער פארזייט ס'זאל וואקסן. הכא נמי דא דאך אויכעט, מיט דעם וואס ער נעמט ארויס די שלעכטע גראז, אדער מיט דעם וואס ער טוט באוואסערן, מצמח פירא, מאכט עס שפראצן פירות. דעריבער דארף מען אים ווארענען, זאלסט נישט פארזייען, אז דאס איז א תולדה פון זורע. רשי. מיר וועלן זען די הסבר אין דעם אין תוספות, קא מרפויי ארעא. תוספות זאגט אזוי, די סברה פון רבה'ן וואס רבה זאגט אז מנכש און משקה איז חורש, דבתר עיקר המלאכה אזלינן, מיר גייען נאך דעם עיקר מלאכה, ודומה לחורש, איך זע די מלאכה, וואס האט מען געטאן? וואס איז געווען די זאך וואס דער מענטש האט געטאן? ער האט געמאכט ווייך די ערד, עס איז גלייך צו חורש. ורב יוסף, און רב יוסף לערנט, אף על גב דעיקר מלאכה דומה לחורש, כאטש די עצם מלאכה איז גלייך צו חורש, אבער מחשבת הנפש, די מחשבה פון די מענטש ווען ער האט געטון די מלאכה, לאו לרפויי ארעא, זיין כוונה איז נישט געווען צו מאכן די ערד ווייך, זיין כוונה איז געווען ס'זאל בעסער וואקסן, ובהכי פליגי, אין דער סברה קריגן זיי זיך, צי איך קוק אויף דער מעשה צי איך קוק אויף דער מחשבה, דרבה סבר לה בתר המעשה מדמינן לה, רבה זאגט איך קוק צו וועלכן ס'גלייך, און דא איז דאך עס גלייך צו חורש. חורש מאכט ווייך די ערד און דאס מאכט ווייך די ערד, ולא אחר המחשבה, איך קוק נישט אויף די זאך וואס דער מענטש טראכט, ורב יוסף סבר, און רב יוסף האלט, בתר המחשבה אזלינן, איך גיי דער עיקר נאך די מחשבה, דהוה עיקר, לגבי שבת איז דער עיקר די מחשבה, מיר ווייסן דאך מלאכת מחשבת אסרה תורה, ממילא אין די מחשבה איז דאך עס זאל בעסער וואקסן איז דאך עס גלייך. צו זורע, ולא ירד לענין באר סערא דינגען, איך גיי נישט צו וועלכע זאך דאס איז גלייך. איך לערן דעם פריערדיגן תוספות און מיר לערנען פריערדיגן אויך משום מאי מתרינן. צוליב וועלכע מלאכה בין איך מתרה? טו איך דעם מענטש ווארענען ווען ער טוט די עבירה? דאין אדם לוקה ולא נהרג, קיין עונש. גיט נישט די בית דין של מטה נישט קיין עונש פון מלקות, נישט קיין עונש פון מיתה, אלא בהתראה, בשעת מעשה תוך כדי דיבור דארף מען ווארענען דעם מענטש, שמתרין בו, מען טוט ווארענען דעם מענטש, לא תעשה האי איסורא, זאלסט נישט טון דעם איסור. כדמפקינן בסנהדרין מקרא, אזוי ווי איך לערן אפ אין מסכת סנהדרין פון א פסוק, דצריך לפרש, איך דארף זאגן בשעת איך ווארן דעם מענטש, שם האיסור בהדיא, דעם נאמען פון איסר בפירוש, ווי וועט זיין איך וועל זאגן דעם מענטש, זאלסט וויסן זיין זיי נישט מחלל שבת, אויב דו ביסט מחלל שבת קומט א סקילה, דאס איז נישט קיין התראה. די התראה דארף זיין, אויב דער מענטש איז כותב, ער שרייבט, דארף איך אים זאגן זאלסט וויסן זיין שבת טאר מען ניט שרייבן, און אויב דו וועסט שרייבן, קומט דיר פאר דעם מיתת בית דין, דאס הייסט א התראה, איך דארף ארויסזאגן דעם שם האיסור בפירוש. נאך איז דא א דין, אז די ווארענען אליין איז נאך נישט גענוג, עד שיקבל עליו, אז דער מענטש וועלכער איז געווארן געווארנט דארף זאגן, יא, איך ווייס עס קומט דער און דער עונש, און איך רעכן זיך נישט מיט דעם, דאך טו איך די עבירה. מען לערנט עס אפ פון דעם פסוק יומת המת, וואס איז די טייטש יומת המת? ער איז דאך שוין געשטארבן? ער לעבט דאך נאך? איך דארף דא הרג'ענען א לעבעדיגן מענטש, לערן איך אפ פון דעם פסוק, אז ווען הייסט דאס א התראה, ווען קומט אים מיתה דווקא שיקבל עליו, אז נאכדעם מ'האט אים געווארנט האט ער געזאגט אף על פי כן טו איך די זאך, נאר אין אזא פאל קומט אים מיתה. קיינמאל וועט מען א מענטש נישט געבן קיין מיתה, ער וועט נישט מקבל זיין אויף זיך,

דערנאך וואס די רבה האלט אז אויב מען טוט אויסרייסן די געמיינע גראז אדער מען טוט באוואסערן איז מען מחוייב וועגן חורש, איז דא א קשיא ולרב יוסף קשיא, און די זעלבע קשיא איז אויך אויף רב יוסף'ן וואס ער האלט אז פאר די ביידע זאכן איז מען מחוייב. משום זורע, לדידך קשיא אויף דיר איז די קשיא משום חורש אין, דו זאגסט איך בין אים נאר מחייב ווייל ער אקערט, משום זורע, צוליב זורע, לא, ניט, פארוואס זאל ער נישט זיין מחויב אלס ביידע, ער האט דאך געטוהן ביידע זאכן, ביידע מלאכות איז דאך געווארן אפגעטוהן, דארף זיין אי אלס חורש אי אלס זורע. לרב יוסף קשיא אויף רב יוסף איז שווער, רב יוסף זאגט משום זורע אין, ער איז חייב נאר וועגן זורע ווייל מען מאכט זאל וואקסן, משום חורש לא אין אמת איז דער חורש אויך ער אקערט דאך מען מאכט דאך ווייעך די ערד אויך, וכי תימא דו וועסט זאגן כל היכא דאיכא תרתי דארטן וואו מען טוט א מלאכה און מיט דער מלאכה טוט מען צוויי מלאכות. איז לא מיחייב אלא חדא, איז מען נישט מחויב נאר איינס, און ממילא קריגט איר זיך וועלכעס איז דער עיקר, צי דער עיקר איז וואס דער מענטש טראכט, דער מענטש וויל ס'זאל בעסער וואקסן איז עס זורע, אדער דער עיקר איז צו וואס ער טוט, צו וואס איך גיי איך א גלייך. כ'קען דאך אבער אזוי נישט זאגן, וואס דהאמר רב כהנא, רב כהנא האט געזאגט, זומר, זומר הייסט מען טוט אפרייסן די טריקענע צווייגן פון בוים, איז שטענדיג ווען מען רייסט אפ פון א בוים די אויסגעטריקענטע צווייגן וואקסן די אנדערע צווייגן בעסער, איז לאמיר דאס זען, ווען איינער וועט אפרייסן די צווייגן, זיין תכלית איז ס'זאל וואקסן בעסער, די האלץ דארף ער נישט האבן. איז וועגן קוצר וועט ער נישט זיין מחויב ווען שטענדיג וואס איז די מלאכה פון קוצר שניידן ווען ער דארף האבן די זאך ווי איז געווען קוצר ביי די משכן מען האט דארט געשניטן די סממנים וואס מען האט געדארפן מאכן פון דעם צו פארבן דארט די תכלת די ארגמן ווי צי ער טוט א פעולה וואס די פעולה איז נישט גלייך ווי ס'איז געווען ביי די משכן דעמאלט רופט זיך עס אן מלאכה שאינה צריכה לגופה די מלאכה דארף נישט האבן צו די זעלבע זאך וואס איז געווען ביי די משכן. למשל ווען איינער מאכט א גריב אין לעבן הויז אין הויז איז דאס א תולדה פון בונה ווייל וואס איז די תכלית פון מאכן דעם גריב כדי מען זאל אריין שטעלן א באלקן א יסוד צי ווען מען מאכט עס אין פעלד איז דארט דארט יעדע פעולה וואס מען מאכט אין פעלד איז א תולדה פון חורש דאס איז געווען די תכלית ביי די משכן. ווי איז אבער אז ער גראבט דעם גריב? ער דארף נישט האבן דעם גריב, נאר ער דארף האבן החופר בור ואינו צריך אלא לעפרו, איז דאך דעם גריב האט ער דאך נישט געדארפן, קען איך אים נישט מחייב זיין פאר דעם מאכן דעם גריב, כאטש ער האט געמאכט א גריב, ווייל ער דארף דאך נישט דעם גריב, איז די זעלבע זאך ווען ער טוט אפשניידן די טריקענע צווייגן, ווייל ער וויל נישט זיי זאלן זיין אויף דעם בוים, אבער די טריקענע צווייגן דארף ער ניט האבן, איז ער זיכער וועגן דעם נישט מחויב, נאר וועגן וואס וועט ער זיין דעמאלט מחויב? וועט זיין מחוייב וועגן נוטע, ווייל מיט דעם וואס ער שניידט אפ די טרוקענע צווייגן מאכט ער די אנדערע זאלן בעסער וואקסן. ווי איז אבער וצריך לעצים, ער דארף האבן די האלץ אויך? חייב שתיים, איז ער מחוייב צוויי, אחת משום נוטע, איינס איז ער מחוייב ווייל ער טוט זיך מאכן אז די אנדערע זאלן בעסער וואקסן, ואחת משום קוצר, זעהט זיך פון דעם אויך. אז אויב מען טוט א זאך וואס איז דא צוויי זאכן איז מען מחוייב צוויי, פארוואזשע זאגסטו רבה אז דער חיוב איז נאר וועגן חורש נישט וועגן זורע, פארוואס זאגסטו רב יוסף דער חיוב איז נאר פאר זורע נישט פון חורש, קשיא בלייבט א קשיא. תוספות איז נישט גורס דעם קשיא. ווייל איך פרעג א קשיא פון אן אמורא אויף אן אמורא, איז דאך נישט א סדר פון גמרא, נאר וואס דען, רב כהנא, אזוי אויך צו זאגן, איז געוועזן א גרויסע מענטש, פרעג איך א קשיא, אבער גיין זאגן צוליב דעם קשיא, דאס זאג איך נישט צו דעם. תוספות באווארנט א צווייטע זאך, לכאורה האט מען דאך א כלל, משום רשעה אחת מחייבו, ואי אתה מחייבו משום שתי רשעיות, אז א מענטש שטראף איך נאר פאר איין זאך, נישט פאר צוויי, זאגט תוספות דאס איז גערעדט געווארן ווען מען טוט אן עבירה וואס אויף דער עבירה איז דא צוויי דיפערענט עונשים, ס'איז דא א עונש מלקות און ס'איז דא א עונש מיתה, דערמיט רעדט מען דאך די זעלבע זאך, דעמאלט זאגן מיר צוויי פארשידענע עונשים גיב איך נישט, אבער אויב איך גיב אים צוויי מלקות צוויי ביידע ווי מען זאגט איז דער זעלבער לאו, דאס רופט זיך אן רשעה אחת, איתיביה רב יוסף לרבה. האט רב יוסף געפרעגט א קשיא צו רבה, מיר האבן געלערנט המנכש, דא איז א דין פון כלאים, וואס הייסט כלאים? מען טאר נישט פארזייען ווייץ מיט גערשטן, טאר מען נישט פארזייען צוזאמען, און אויב מען האט עס פארזייט איז מען עובר א לאו, שטייט אין די תורה שדך לא תזרע כלאים, איז המנכש, איינער האט אויסגעריסן די שלעכטע גראז דא ווי עס וואקסט כלאים, והמחפה. לכלאים, אדער ס'געליגן אויף דער ערד א קערנדל פון ווייץ און א קערנדל פון גערשטן, און ער האט דאס צוגעדעקט מיט א האנט צו מיט א פיס, איז דער דין לוקה. קומט אים מלקות, ווייל די תורה זאגט לא תזרע כלאים. דעק צו די ווייץ מיט די גערשטן מיט דער ערד, ס'איז נישט קיין חילוק וויאזוי ער דעקט צו דאס, צו ער האלט די ערד אין די האנט און דעקט צו, צו מיט'ן פיס דעקט ער צו. קומט אים מלקות, און מען וועט באלד זען פארוואס. רבי עקיבא אומר, רבי עקיבא זאגט, אף המקיים, אויך איינער וואס האלט כלאים האט גארנישט ניט געטון, נאר ער רייסט עס נישט אויס, ווי רש"י זאגט דא אויך, ער זעט פארזייטע כלאים און ער טוט עס נישט אויסרייסן, קומט אים מלקות. און די זעלבע די מסורת הש"ס שטעלט צו, אז אין עבודה זרה סמך ד' זאגט דארט רש"י, סתם אזוי ער האלט כלאים קען מען נישט געבן קיין מלקות, ווייל לאו שאין בו מעשה, אין לוקין עליו, לו יצוייר ער האט נישט פארזייט, נאר דורך א סיבה געווארן כלאים, נאר מען מיינט אזוי אז ער האט געמאכט א גדר ארום דעם ארט וואס איז פארזייט, מאכט ער דאך מיט דעם אויף אז די כלאים זאלן וואקסן, ר' עקיבא טוט אויף אפילו ער טוט נישט די פעולה אין די כלאים אליין, נאר אין אן אנדערע זאך, איז ער אויכעט חייב. אבער זיין בדראי האט תנא קמא. בשלמא, דאס זאגט רבי יוסף, בשלמא לדידי דאמינא משום זורע, איך זאג אז דעמאלט ווען מען נעמט ארויס די שלעכטע גראז די אנדערע זאלן בעסער וואקסן איז דער חיוב וועגן זורע, היינו, פארשטיי איך פארוואס אז מען טוט מנכש זיין אויף כלאים, מאכט ער דאך דורך דעם וואס מען נעמט ארויס די שלעכטע גראז זאל בעסער וואקסן, דאסירא זריעה בכלאים, כלאים. זאגן מיר איז מנכש און קומט די מלקות ווייל ער איז עובר בל תזרע אלא לדידך אבער לויט דיר רבה דאמרת וואס די זאגסט אז שטענדיג מען נעמט ארויס די שלעכטע גראז איז א חיוב משום חורש וועגן אקערן חרישה בכלאים מי אסירא אקערן צוליב דעם אויך וואס כ'וועל שפעטער פארזייען כלאים איז דען אסור ווייל ווייל די ס'דא אזוי ס'דא צווייערליי אקערן. ס'דא א אקערן נאכדעם וואס כ'האב שוין פארזייט, טוה איך נאכאמאל אקערן, דעמאלט איז די תכלית פון דעם אקערן איז ס'זאל ווערן צוגעדעקט די די קערן זיך בעסער, דעמאלט איז דאך עס גלייך ווי ווי מחפה, ווי מ'האט פריער געזאגט מחפה, ווי ער טוט צודעקן, נאר מ'רעדט איך זיי כדי ס'זאל איך טוה אקערן כדי שפעטער ס'זאל וואקסן איך זאל פארזייען, איז דען אסור, פארוואס עס זאל דא א זיין אסור לויט דיר נאך מנכש? אמר ליה, האט אים רבה גענטפערט, משום מקיים, האט ער גענטפערט אז דאס וואס מיר זאגן מנכש קומט אים מלקות, קומט אים נישט מלקות וועגן חורש ווייל חרישה איז דאך נישט אסור ביי כלאים, נאר עס קומט משום מקיים, משום מקיים, זורע איז עס נישט נאר ווייל ער לאזט עס אלץ, פרעגט די גמרא, והא מדקתני סיפא, שטייט אין די סיפא רבי עקיבא אומר אף המקיים, רבי עקיבא איז מוסיף אויפן תנא קמא אז מקיים איז אויך די דין, אויב ער האלט קומט די מלקות, מכלל ווייזט דאך אויס דתנא קמא וואס ער לערנט אז מנכש קומט מלקות, לאו משום מקיים הוא, נישט די טעם וועגן מקיים. זאגט די גמרא כולה רבי עקיבא, אינגאנצן גייט ווי רבי עקיבא. נישט ר' עקיבא איז מוסיף אויפן תנא קמא, נאר ר' עקיבא זאגט מה טעם קאמר, ר' עקיבא גייט נאר זאגן דעם טעם פון מנכש, מה טעם המנכש והמחפה בכלאים לוקה, פארוואס קומט דעמאלט מלקות, משום מקיים, שר' עקיבא אומר, ווייל ר' עקיבא זאגט אף המקיים, אפילו ער האט נישט געטוהן קיין פעולה אין די כלאים אליין, נאר די פעולה איז געווארן געטוהן אין די אנדערע זאכן איז ער אויכעט חייב. פרעגט די גמרא מאי טעמא דר' עקיבא, וואס איז דער טעם פון ר' עקיבא, וואס ער האלט מקיים בכלאים קומט אים מלקות, דתניא מיר האבן געלערנט שטייט אין פסוק שדך דיין פעלד לא תזרע זאלסט נישט פארזייען כלאים, איז דאס לשון פון פסוק איז אביסל שווער, ס'האט געדארפן שטיין לא תזרע שדך כלאים, אזוי איז אומעטום דער סדר, איך זאג פריער דעם ציווי לא תחסם שור בדישו. און דא איז דא א שינוי לשון, לערנט זאג איך אזוי, אין לי, איך וואלט נישט געוויסט פון דעם פסוק אלא זורע, ווייל אין פסוק ווערט דאך דערמאנט זריעה, מקיים מנין, פון וואנעט ווייס איך אז מקיים, ער האט נישט געטון קיין ארבעט אין די כלאים אליין, נאר א זייטיגע זאך אז די כלאים זאלן וואקסן, מנין, וואנעט ווייס מיר אז עס קומט אים מלקות, תלמוד לומר שטייט אין פסוק. כלאים שדך לא, דעריבער האט מיר די תורה געשטעלט דעם לא לעבן שדך, כדי איך זאל דרש'ענען אז כלאים שדך לא, קיין וועג זאל נישט זיין אין דיין פעלד קיין כלאים, דעריבער וואס זשע מיינט מען דאס צו זאגן דעמאלט וואס איך בין מקיים, איך לאז ס'זאל דארט זיין בין איך עובר דעם לאו, זאגט די גמרא תנן, האבן מיר געלערנט כ'דארף פרעגן א קשיא. ביי אונז אין דער משנה שטייט משקין בית השלחין, מען מעג אנטרינקען א פעלד וואס די פעלד, א פעלד וואס די פעלד מוז מען באוואסערן, און אויב איך טו נישט באוואסערן איז דא א שאדן צו דעם פעלד, מעג מען דאס באוואסערן במועד אין חול המועד, ובשביעית אין שמיטה יאר. בשלמא מועד פארוואס איך מעג באוואסערן די בית השלחין אין חול המועד פארשטיי איך, משום טירחא. אלע איסורים, פארוואס טאר מען נישט טון א זאך חול המועד, איך טאר נישט טון קיין טרחה, ובמקום פסידא, דא וואו ס'דא א שאדן, שרו רבנן, האבן די רבנן מתיר געווען, כדי ס'זאל נישט זיין קיין שאדן, זאגן זיי, איך מעג טון א ארבעט אויב ס'איז נישט קיין טרחה יתירה, איז גוט, פארוואס משקין בית השלחין במועד, אלא אבער שביעית אין שמיטה יאר, בין למאן דאמר משום זורע, סיי דער וועלכער לערנט אז אויב מען טוט באוואסערן די זרעים איז רב יוסף לערנט אז דער חיוב איז וועגן זורע ווייל ער מאכט זאל וואקסן, ובין למאן דאמר משום חורש, ס'איז דער רבה וואס רבה לערנט אז מען טוט באוואסערן די גראז איז מען חייב וועגן חורש, פארוואס זאל מען מעגן אין שמיטה יאר באוואסערן די גראז די גראז זריעה וחרישה בשביעית מי שרי איז דען מותר זריעה. פארזייען און אקערן, כאטש אין אמת'ן אין דער תורה ווערט נישט דערמאנט מען זאל נישט אקערן, אין דער תורה אין פרשת בהר ווערט נאר דערמאנט זריעה ווערט דערמאנט, און עס ווערט דערמאנט קצירה, און בצירה ווערט דערמאנט און זמירה. די גמרא וועט ווייטער אפלערנען אז דאס וואס שטייט אין פסוק ששת ימים תעבוד, וביום השביעי תשבות בחריש ובקציר תשבות אז דאס גייט ארויף אויף שמיטה גייט עס ארויף. איז אזוי יא. אמר אביי, האט אביי געזאגט בשביעית בזמן הזה, די משנה גייט ארויף אויף שמיטה. בזמן הזה וואס דעמאלט איז דער איסור נאר מדרבנן, ורבי היא, און דאס גייט ווי רבי וואס רבי זאגט אז שביעית בזמן הזה איז דרבנן, און אויב ס'איז דרבנן, האבן די רבנן געזאגט אז אויף אזא אן ארט אזוי צו זאגן ווי עס קען זיין שאדן א הפסד, האבן די רבנן מתיר געווען. דתניא, מיר האבן געלערנט, רבי אומר רבי זאגט, שטייט אין פסוק, דער פסוק רעדט זיך פון שמיטת כספים, אז אויב מ'האט געליגן א צווייטן געלט און ס'איז דורכגעגאנגען די שמיטה יאר, זאל מען נישט מאנען, ס'ווערט פארפאלן, שטייט דארט אין פסוק, וזה דבר השמיטה, שמוט כל בעל משה ידו, איינער מאנט ביי דעם אנדערן ווערט פארפאלן. פארוואס שטייט דא א טאפלט לשון, בשתי שמיטות הכתוב מדבר, דער פסוק רעדט איבער צוויי שמיטות. אחת, איינס רעדט מען דא שמיטת קרקע, די שמיטה וואס מען דארף אפלאזן די ערד מען זאל נישט באארבעטן די ערד, ואחת, און איינס רעדט זיך שמיטת כספים, מען לאזט אז די געלט זאל ווערן פארפאלן. דעריבער שטייען זיי ביידע צוזאמען אין דעם פסוק, בזמן שאתה משמט קרקע, אין דער צייט ווען דו לאזט אפ די ערד, דו טוסט נישט אקערן די ערד, אתה משמט כספים, דעמאלט גייט אויך אן שמיטת כספים, אבער ובזמן שאי אתה משמט קרקע, אין דער צייט וואס שמיטת קרקע גייט נישט אן, אי אתה משמט כספים, גייט נישט אן שמיטת כספים. דער כלל איז אזוי, ס'פעלט נאך עפעס וואס מען דארף צולייגן וואס רש"י זאגט מפורש אין גיטין מער ווי דא, דער דין איז, לגבי יובל, ווען גייט אן די מצוה פון יובל ווען אלע אידן זענען דא אין ארץ ישראל? און רש"י זאגט דארט אין גיטין אז אפילו ביי בית שני און האבן זיך עס אויך געהאט אין גמרא מגילה האבן עס אויך געהאט אז די חירון והראיה און ממילא אויב עס גייט נישט אן יובל, גייט נישט אן שמיטה, איינס איז פארבינדן מיטן אנדערן, און אויב עס גייט נישט אן קיין שמיטה, גייט נישט אן אויך קיין שמיטת כספים. ווער האלט די סברה? די סברה האלט רבי. קומט אויס דארף מען צוקומען צו דעם אויך, ווייל עס גייט נישט אן קיין יובל, גייט נישט אן קיין שמיטת קרקע, דעריבער גייט נישט אן שמיטת כספים. און וואס האלטן די רבנן? דער מאירי פרעגט די רבנן זאל טאקע זיין זיי גלייכן נישט צו שמיטת כספים צו שמיטת קרקע אבער שמיטת קרקע זיי דארפן זיך אויך צוגלייכן צו יובל און דער יובל גייט נישט אן זאל שמיטת קרקע נישט אנגיין זאגט דער מאירי די רבנן גלייכן צו שמיטת קרקע צו שמיטת כספים אזוי ווי שמיטת כספים גייט אן ווייל דאס איז דאך נישט פארבינדן מיט דער ערד דאס איז דאך חובת הגוף. אזוי גייט אן שמיטת קרקע אויכעט. דער רבינו חננאל זאגט דא א קורצע ווארט, דער רבינו חננאל זאגט די לעצטע שורה, אז פארוואס גייט נישט אהן יעצט די שמיטת קרקע אין ארץ ישראל, שארץ ישראל בידי עובדי כוכבים היא, ווייל ארץ ישראל געפינען זיך דארט גוים, און נישט די טייטש איז ווי מיר האבן פריער געזאגט די סברה, ווייל אלע די אידן זענען דארט נישט דא, דעריבער איז נישט רוב יושביה עליה דעריבער גייט נישט אהן קיין יובל גייט נישט אהן קיין שמיטה, נאר אויפן מציאות עס גייט נישט אהן קיין שמיטת קרקע. נישט די טייטש איז ווייל עס דארף נישט אהן גיין, נאר ווייל די מציאות גייט עס נישט אהן, ווייל ס'איז דארט נישט דא קיין אידן, אזוי ווייזט עס דא אויס. וואס איז די תירוץ? מיר האבן געפרעגט די קשיא, ווי אזוי מעג מען באוואסערן די פעלד אין שמיטה יאר, פארוואס זאל מען נישט טארן? ס'איז דאך זורע אדער ס'חורש? ענטפערן מיר, בזמן הזה איז דאך דער איסור עבודה דרבנן, און במקום פסידא האבן די רבנן מתיר געווען. רבא אמר רבא זאגט אפילו תימא רבנן, דאס קען גיין ווי די רבנן אויך. איי דו פרעגסט מיר, זאלן מיר נישט טארן באוואסערן, אדער לויט רב יוסף'ן זאל זיין דער איסור וועגן זורע, אדער לויט רבה'ן זאל זיין דער איסור וועגן חורש? אין אמת'ן, חורש מיינט מען ממש אקערן. די זאך וואס איך זאג חייב משום חורש, דאס איז דאך ס'ענליך צו חורש, ס'איז די זעלבע תכלית ווי חורש. צו מיר זאגן מ'באוואסערט איז מען חייב וועגן זורע, איז דאך נישט די טייטש אז ער זייט יעצט, נאר ס'גלייכט צו זורע. דאס ווערט אנגערופן וואס? תולדות. אזוי גייט אן שמיטת קרקע אויכעט. דער רבינו חננאל זאגט דא א קורצע ווארט. דער רבינו חננאל זאגט די לעצטע שורה, אז פארוואס גייט נישט אהן יעצט די שמיטת קרקע אין ארץ ישראל, שארץ ישראל בידי עובדי כוכבים, ווייל ארץ ישראל געפינען זיך דאך גוים, און נישט די טייטש איז ווי מיר האבן פריער געזאגט די סברה ווייל די אידן זענען דארט נישט דא, דעריבער איז נישט רוב יושביה עליה, דעריבער גייט נישט אהן קיין יובל גייט נישט אהן קיין שמיטה. נאר אויב אין מציאות עס גייט נישט אהן קיין שמיטת קרקע, נישט די טייטש איז ווייל עס דארף נישט אנגיין, נאר ווייל די מציאות גייט עס נישט אהן, ווייל ס'איז דארט נישט דא קיין אידן, אזוי ווייזט עס דא אויס. וואס איז די תירוץ? מיר האבן געפרעגט די קשיא, ווי אזוי מעג מען באוואסערן די פעלד אין שמיטה יאר, פארוואס זאל מען נישט טארן? עס איז דאך זורע אדער ס'איז חורש? ענטפערן מיר, בזמן הזה איז דאך דער איסור א דרבנן, און במקום פסידא האבן די רבנן מתיר געווען. רבא אמר, רבא זאגט אפילו תימא רבנן, דאס קען גיין ווי די רבנן אויך. איי דו פרעגסט מיר, זאל זאל מען נישט טארן באוואסערן, אדער לויט רב יוסף'ן זאל זיין דער איסור וועגן זורע, אדער לויט רבה'ן זאל זיין דער איסור וועגן חורש? אין אמת'ן, חורש מיינט מען ממש אקערן. די זאך וואס איך זאג חייב משום חורש, דאס איז דאך ס'ענליך צו חורש, ס'איז דער זעלבער תכלית ווי חורש. צו מיר זאגן מ'באוואסערט איז מען חייב וועגן זורע, איז דאך נישט דער טייטש אז ער זייט יעצט, נאר ס'גלייך צו זורע. דאס ווערט אנגערופן וואס? תולדות. זאג איינס אן, שמיטת קרקע אויכעט. דער רבינו חננאל זאגט דא א קורצע ווארט. דער רבינו חננאל זאגט די לעצטע שורה, אז פארוואס גייט נישט אהן יעצט די שמיטת קרקע אין ארץ ישראל, שארץ ישראל בידי עובדי כוכבים, ווייל ארץ ישראל געפינען זיך דאך גוים, און נישט די טייטש איז ווי מיר האבן פריער געזאגט די סברה ווייל די אידן.